מיטן אייבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מען קען זיך אפלערנען פון דעם די הנהגות, און ווי אזוי זיך צו פירן על פי תורה ומצוות ווי דער אייבערשטער וויל, מיר האלטן נאך אינמיטן די לאנגע מעשה פון איינזעצן דעם אלטן רעבן אין דעם ספר וואס הייסט ארעסט און באפרייאונג פונעם אלטן רעבן דער בעל התניא והשולחן ערוך, מיר האלטן שוין אין דעם צווייטן מאסר, דער ערשטער איז געווען אין תקנ"ט, דער צווייטער איז געווען אין תקס"א, אסאך א גרינגערער מאסר ווי עס איז געווען, מיר האלטן אין סיפור ק"ח. מען דערציילט יעצט וואס איז געווען מיט דעם צווייטן מאל, יעצט קומט, אין דעם ספר ווערט געשריבן א אנדער גירסא וועגן דעם איינזעצן פונעם אלטן רעבן מיט דעם צווייטן מאל אין תקס"א, דער ספר בית רבי גיט איבער אן אנדערע נוסחא וועגן דעם אלטן רבינ'ס צווייטע באפרייאונג, ס'איז אין בית רבי אין פרק ל"ה ל"ז גיט ער איבער א אנדער אופן ווי ס'איז א אנדער נוסח ווי ס'איז געווען דאס. וואס איז דער נוסח? דער אלטער רבי איז ארויס פון תפיסה חנוכה אבער אונטער דער אויפזיכט פון דער פאליציי איז ער געווען ביז דער צאר פאוול איז געשטארבן, אז ארויסגיין פון תפיסה איז ער ארויסגעגאנגען חנוכה, אבער נאך געבליבן דארטן, זיי האבן אים נאכגעקוקט, ער איז געווען אונטער זייער באזוכונג די גאנצע צייט, און זיין זון, דער זון פון פאוול וואס ווען ער איז געשטארבן, אלכסנדר דער ערשטער, האט באשטיגן דעם טראן, ער איז געווארן דער פירער. אין דעם זעלבן טאג וואס אלכסנדר איז געווארן קיסר, האט ער דעם אלטן רעבן באפרייט פון תפיסה, די מעשה איז אזוי געווען. אין פעטערבורג איז דאמאלס געווען א גרויסער חשובער מתנגד, זיין נאמען איז געווען ר' נטע נאטקין, און ער איז געווען פון שקלאוו. ער איז געווען א גרויסער מקורב צו די רעגירונג קרייזן. נאטקין איז געקומען צום אלטן רעבן און האט אים געזאגט, אז אויב ער וויל ווערן היינט פריי אינגאנצן, זאל ער אים צוזאגן אז ער וועט פארן צו די צו דריי גרויסע מתנגדישע רבנים זיך רעדן מיט זיי, ער זאל פארן צו הגאון רבי משה חפץ אין טשאווס, צו הגאון רבי יהושע צייטלין אין שקלאוו, און צו הגאון רבי יואל צייטלין אין אמציסלאוו, אויב ער וועט אים צוזאגן אז ער גייט זיך טרעפן מיט די דריי גרויסע מתנגדישע רבנים וועט ער אים היינט ארויסלאזן. רבי נטע נאטקין האט געוואוסט אז עס ווערט א נייער צאר, ער האט דאך געוואוסט אז דער אז דער אז דער פאוועל דער דער צאר פאוועל איז געשטארבן, עס גייט ווערן א נייער, און די ערשטע ביטע וואס מען וועט אים דערלאנגען באטראכט ער זייער שטארק מיט חסד, אזוי פירט זיך ווען מען ווערט א נייער מלך, און אזוי ווי ער האט געוואוסט אז די אז די שרים וועלן דערלאנגען דעם צאר דריי בקשות, האט ער זיך משתדל געווען אז דעם אלטן רבינ'ס בקשה זאל זיין די ערשטע, און אזוי איז געווען, ער איז געווען אזוי נאנט צו אים אז ער האט געפילט אז ער קען אריינברענגען זיין בקשה די ערשטע צו דעם נייעם פירער דער אלכסנדר דער ערשטער. ווי דער צאר האט געזען די בקשה פון אלטן רעבן, האט דער קיסר אונטערגעשריבן אזוי, אז ער האט געשריבן די ווערטער, און איך אלכסנדר דער ערשטער באפריי אים שוין, תיכף ומיד. דער צאר האט פארשטאנען צו וואס די מיניסטארן האבן אים דערלאנגט דעם אלטן רעבנ'ס בקשה צום ערשטן, ער האט פארשטאנען מ'גיט עס אים צום ערשטן, דעם ערשטן חתימה וואס ער חתמ'עט אלס א פירער איז דאס אויף א ענין פון חסד. האט דער צאר געזאגט אז דאס איז אינגאנצן געווען איבעריג און אז אן דעם וואלט איך אים אויך באפרייט, ער האט נישט געדארפט מאכן א גאנצן טריק, ברענגען דעם ערשטן בריוו אז איך זאל באפרייען דעם אלטן רעבן, איך האב געהאלטן סיי ווי ביים באפרייען אן דעם, און אפילו עס וואלט נישט געווען דער ערשטער בריוו. א באזוך ביי גדולי ישראל. דער אלטער רבי האט זיין צוזאג מקיים געווען, ער האט צוגעזאגט דעם רבי נטע, רבי נטע נאטקין האט ער אים צוגעזאגט אז ער וועט זיך טרעפן מיט די דריי גדולים המתנגדים, ווי דער לשון דארטן, צו דריי גרויסע מתנגדישע רבנים. דער אלטער רבי האט זיין צוזאג מקיים געווען און איז צום ערשטן געפארן צו הגאון רבי משה חפץ אין די שטאט סאווס, ער איז געווען אן אלטער איד און האט זיך אליין גערעכנט פאר דעם גרעסטן גאון פון זיין צייט, ער האט זיך אליין גערעכנט פאר דער גרעסטער גאון, ווען צו אים איז אמאל געקומען א גאון פלעגט אים ר' משה חפץ רופן מיט זיין נאמען און נישט רבי, אז דער אלטער רבי איז צו אים געקומען האט ער אים אויך קיין כבוד נישט געגעבן, ער איז געווען ער האט געהאלטן פון זיך אז ער איז דער גרעסטער, גיט ער קיינעם נישט קיין כבוד, נאר האט אים געפרעגט שאלות, ער האט געפרעגט שאלות דעם אלטן רבי, למשל, האט געפרעגט דעם אלטן רעבן, וויפיל מאל געפינט מען אין גאנץ שס הוויות דאביי ורבא? און נאך אזעלכע שאלות, דער אלטער רבי האט אים אויף אלע שאלות געזאגט ריכטיגע תירוצים, אקוראט, פונקט ווי דער גאון האט פארלאנגט, ער האט אים געענטפערט ממש ווי דער אמת איז, ווי ער האט פארלאנגט. אז ר' משה חפץ האט געזען אז דער אלטער רבי איז א גרויסער בקי אין שס, האט ער אים געוואלט פארהערן אין מדרש, ער האט צו אים אזוי געזאגט, כ'האב א קשיא אין מדרש, די קשיא האב איך שוין געפרעגט פיל גאונים, און קיינער האט מיר נאך נישט געזאגט קיין ריכטיגן תירוץ, דאס זאגט ר' משה חפץ צו דעם אלטן רבי, דערפאר רוף איך קיין גאון נישט מיט דעם נאמען גאון, איך רוף קיינעם נישט רבי, איך רוף קיינעם נישט קיין גאון, איך רוף אים ביי זיין נאמען. נאר ווען עס וועט מיר ענטפערן, נאר ווער עס וועט מיר ענטפערן א ריכטיגן תירוץ, וועל איך אים רופן רבי, אלופי ומיודעי. דער גאון האט ביים אלטן רעבן געפרעגט די הארבע קשיא, און דער רבי האט באלד געענטפערט א ריכטיגן תירוץ. ברענגט אראפ אין הערה זעכציק די קשיא און דער תירוץ, די קשיא וואס ר' משה חפץ האט געפרעגט, וואס דער אלטער רבי האט געענטפערט, איז געדרוקט אין א ספר ענף יוסף אויף מדרש רבה, אין פרשת תשא און אין משנת יואל. דער אלטער רבי האט געענטפערט א ריכטיגן תירוץ אזוי גוט און אמת, אז דער גאון איז זייער שטארק נתפעל געווארן, און ער אליין האט אים געגעבן א שטול צו זיצן. דערלאנגט, ער האט אים דערלאנגט אליין גוטע כיבוד, האט דער גאון געזאגט צו די רביצין, מיר האבן א אורח נכבד דער ליאדיער רבי, ער איז ווערד גאר א גוטן כיבוד, ער האט א זאג געטאן צו די ווייב, דערלאנג, דערלאנג גוטע כיבוד, מיר האבן א אורח נכבד, דאס איז דער ליאדיער רבי, ער איז ווערד גאר א גוטן כיבוד. דער אלטער רבי איז פון אים אוועק געפארן מיט זייער גרויסע כבוד, ער האט געהאט גרויס כבוד ביים סוף צום אלטן רבין. דאס איז געווען דער ערשטער גאון וואס דער אלטער רבי האט איז געפארן האט מקיים געווען וואס ער האט צוגעזאגט דעם רב נאטע נאטקין פון דארט איז דער אלטער רבי געפארן צו א גאון רבי יהושע צייטלין וועלכער איז געווען א תלמיד ביי דעם גאון דער בעל שאגת אריה זכר צדיק לברכה אין אנפאנג ווען דער אלטער רבי איז צו אים געקומען האט דער גאון אים אויפגענומען קאלט און נישט אפגעגעבן אים קיין כבוד ער האט אים נאר געפרעגט פארשידענע שאלות, דער אלטער רבי האט אים אויף יעדע שאלה געענטפערט א ריכטיגן תירוץ, ביז אז דער גאון איז גאר שטארק נתפעל געווארן פון די תירוצים פון דעם אלטן רבין. רבי יהושע האט אויך געפרעגט, רבי יהושע צייטלין האט אויך געפרעגט דעם אלטן רבין, וואס איז ביי אייך מיט תורה? האט אים דער רבי געענטפערט אז בעלי בתים האבן א קביעות אויף לערנען, האט אים געפרעגט וואס טוט זיך ביי אייך ביי די חסידים מיט לערנען, האט אים רבי יהושע, זאגט אים רבי יהושע, ביי אונז איז דאך אויך אזוי, איז וואס האט איר מחדש געווען מיטן דרך החסידות, אויב איר האט אויכעט קביעות אויף לערנען, זענט איר דאך די זעלבע זאך ווי אונז, וואס האט אייער חסידות אויפגעטון? האט אים דער אלטער רבי געענטפערט, וואס מען האט מחדש געווען בדרך החסידות, האב איך האב איך אייך שוין אסאך באוויזן און איך וועל אייך באווייזן נאך, און האט שייך און וואס שייך דעם ענין, איז דער חידוש דאס וואס ביי אייך איז דאס א קביעות אין זמן, און לויט דעם דרך החסידות דארף זיין די קביעות נישט נאר אין זמן נאר אויך א קביעות אין נפש, פריערדיגער רבי שרייבט דאס אין ליקוטי דיבורים אין ערשטן באנד אויכעט, אז דער אלטער די תירוץ וואס דער אלטער רבי האט אים געענטפערט אז ביי אייך איז דאס א קביעות אין זמן, איר האט א זמן ווען איר לערנט, ביי אונז ווען מ'לערנט תורה איז דאס מיט א קביעות אין נפש, א קביעות אין נפש מיינט עס אז מ'איז צוגעבונדן צום אייבערשטן און מ'לערנט מיט אהבה ויראה אויף א אנדערע אופן אינגאנצן.

וואס רבי יהושע צעטלין האט רבי יהושע צעטלין געוואלט אויספרואוון דעם רעבן אים געוואלט פרובירן ווי פרובירט מען אויס דעם אלטן רעבן ביי רבי יהושע צעטלין איז געווען א משרת א נכרי ער האט געהאט א משרת א גוי נאר דער נכרי האט גערעדט א גוטן אידיש ער האט גערעדט אידיש ווי א געבארענער איד האט דער יהושע צעטלין א זאג געטאן צו דעם משרת דעם גוי אויף אידיש אז זאל ארויפטראגן יין גפן פון קעלער און זאל ברענגען אויכעט כיבוד אז דער משרת האט געבראכט דעם וויין האט הגאון רבי יהושע צעטלין אנגעגאסן צוויי כוסות איין כוס פאר דעם רעבן און דעם צווייטן כוס פאר זיך און האט געבעטן דעם אלטן רעבן אז ער זאל עפעס פארזוכן דער רבי האט גענומען דעם כוס אין האנט און האט אנגעהויבן זאגן ברוך אתה ה', איז הגאון רבי יהושע צעטלין זייער נתפעל געווארן, ער האט נאך קיינמאל נישט געהערט אז מען זאל מיט אזא דביקות מאכן א ברכה, ער איז נתפעל געווארן פון די דביקות ברוך אתה ה' ווי דער אלטער רבי האט געמאכט, די התפעלות איז געווען אזוי גרויס אז ער, רבי יהושע צעטלין, איז געבליבן מבולבל, נישט קענענדיג ארויסזאגן קיין ווארט, ער איז געווארן אינגאנצן פארלארן, דערווייל האט דער רבי מסיים געווען די ברכה שהכל נהיה בדברו, זאגנדיג דערנאך אז דער נכרי האט געהאט א טעות, דאס איז נישט קיין וויין, דאס איז מעד, מעד קען זיין איז משקה אדער ביר, איז במילא האט ער געמאכט א שהכל, דער אלטער רבי האט געהאט בנבואה האט ער געזען אז ער האט געמאכט א טעות ער האט נישט געברענגט קיין וויין, און אויב דער נכרי איז געגאנגען אין קעלער האט דער אלטער רבי געזאגט ווערט א שאלה אויף דעם וויין וואס דו האסט דארט אין קעלער רבי יהושע צעטלין האט געזאגט דעם רעבן אז אויף אים שטייט שטייט לא יאונה לצדיק כל און ממש מבהילדיק ער ער איז אזוי נתפעל געווארן נישט קענט רעדן שפעטער האט ער געקענט רעדן זאגט ער דעם אלטן רעבן אין דיר איז מקוים געווארן אז אז א צדיק וועט קיינמאל נישט דורכפאלן אין א זאך וואס נישט, און האסט דאס געהאט בנבואה אז דאס איז א ענין פון מעד, ס'איז נישט קיין וויין, און האסט געמאכט א שהכל און האסט געטרונקען. דאס איז געווען דער צווייטער וואס דער אלטער רבי האט אים קונה געווען א גאון, דער ערשטער איז געווען רבי משה חפץ, דער צווייטער איז געווען רבי יהושע צעטלין, און ער איז געווען אין שקלאוו, אזוי געדענקט זיך מיר, יא? רבי יהושע צעטלין איז געווען אין שקלאוו. יעצט קומט דער דריטער, רבי יואל צעטלין פון אמציסלאוו. פון דארט איז דער אלטער רבי געפארן אין דער שטאט אמציסלאוו, וואו ער איז אריינגעגאנגען צו הגאון רבי יואל ז"ל, האט זיך דער גאון פאר אים געשטעלט און האט געזאגט, שלום עליכם רבי! פארוואס רופט איר מיר רבי? האט דער אלטער רבי געפרעגט, פארוואס רופט איר מיר רבי? האט האט אים געענטפערט דער רבי יואל צעטלין האט אים געענטפערט, איר זיינט מיינער א רבי, אזוי האט ער געווען געענטפערט, אויב איר געדענקט, איז ווען מיר זענען געווען יונגעלייט, האבן מיר זיך באקאנט אין וויטעפסק, מיר האבן זיך שוין געטראפן אמאל, האבן זיך געטראפן אין וויטעפסק, און איך האב דארטן אמאל געפרעגט ביי אייך אן ענין אין גמרא, האט איר מיר געזאגט דעם טייטש? אויב אזוי האט דער אלטער רבי געפרעגט, פארוואס זענט איר נישט געקומען מיר אויסלייזן ווי דער דין איז חייב אדם לפדות את רבו, אויב איר זאגט אז איך בין אייער רבי, איך האב אייך געענטפערט אמאל א שווערע שאלה אין גמרא, פארוואס זענט איר מיר נישט געקומען אויסלייזן פון פון כלא, פון דזשעיל? שטייט דאך חייב אדם לפדות את רבו, א מענטש איז מחויב אויסצולייזן זיין רעבן. דער גאון רבי יואל צייטלין האט געענטפערט, גלויבט מיר, ווען דאס וואלט געהאלטן ביי געלט, וואלט איך וואלט איך וואלט איך פון מיין זייט קיין אפהאלט נישט געווען, אבער איר ווייסט דאך אז דא האלט נישט ביי קיין געלט, וואזשע האב איך געקענט העלפן דערצו? ווען געלט קען העלפן וואלט איך געקומען געגעבן וויפיל מען דארף, געלט וואלט נישט געהאלפן. דער אלטער רבי האט ביי אים פארבראכט גאר א לאנגע צייט, דערנאך איז ער פון דארט אוועקגעפארן אהיים מיט זייער גרויס כבוד. האבן מיר יעצט געענדיגט מיט דעם צווייטן מאל דעם ארעסט, ער איז ארויסגעגאנגען, די גאנצע סדר איז דארט געווען, וואו ער איז געזעצן אין א שטוב, האט מען געקענט דאווענען מיט אים, ער האט נאכדעם גענומען א אייגענע שטוב, דערנאך ווען פאוועל איז געשטארבן און דער זון אלכסנדר דער ערשטער האט איבערגענומען, האט מען ארויסגעלאזט דעם אלטן רעבן און ער איז צוריקגעפארן אהיים מיט גרויס, מיט גאר גרויס כבוד. יעצט איז די קעפעלע וואס פון דעם וואס גייט ווייטער די ערשטע י"ט כסלו פייערונג א חסיד רבי אייזיק האמלער האט דערציילט איינער פון די גרויסע חסידים פון אלטן רעבן האט געהייסן רבי אייזל האמלער אז ווי דער אלטער רבי האט געפראוועט די ערשטע סעודת הודאה י"ט כסלו תקס"ב דער צווייטער ארעסט איז דאך געווען אין תקס"א די מעשה בפועל איז געווען תקנ"ט איז ער געווען איינגעזעצט איז ארויסגעגאנגען י"ט כסלו, דעם צווייטן ארעסט איז געווען מ'האט אים געוואלט נעמען חול המועד און האט אים גענומען גלייך נאך שמחת תורה האט אים גענומען אין תקס"א מ'האט אים איינגעזעצט אין נ"ט ממילא איז נאך נישט געווען קיין קיין חגיגה, די ערשטע חגיגה איז געווען אין י"ט כסלו תקס"ב. נאך אין חודש תשרי דערציילט רבי אייזיק האבן חסידים מקורבים געהאט דעם געפיל אז דעם יוד אז דעם יוד אז דעם י"ט כסלו וועט זיין גרויסע נייעס, וואס פאר א נייעס האט מען נישט געוואוסט, נאר זיי האבן געפילט אז עפעס נייעס וועט זיין. שמיני עצרת און שמחת תורה איז דער רבי געווען זייער אין א גרויסע חדוה, זייער פרייליך, אין די פארשידענע קורצע שמועסן וואס דער רבי וואס דער רבי האט גערעדט פאר די קינדער און יחידי סגולה פון די עלטערע חסידים, האט דער רבי געזאגט אז צוליב געוויסע רוחניות'דיגע טעמים האט ער נישט אנגענומען די הצעת החסידים אויף קובע זיין דעם יום הגאולה י"ט כסלו פאר א יום משתה ושמחה ברבים, ער האט עס געדארפט אננעמען אבער צוליב סיבות רוחניות'דיגע טעמים נעמט ער האט ער עס נישט אנגענומען, און ער אליין האט נאך נישט געמאכט קיין סעודת הודאה, וואס על פי דיני התורה דארף מען מאכן א סעודת הודאה, וואס די סעודה ווערט אנגערופן א סעודת מצוה, די מצוה פון דער סעודה איז אהבת ישראל, וואס אויף דער מצוה פון אהבת ישראל האט דער זיידע מורינו הבעל שם טוב געזאגט דארף מען האבן מסירות נפש, אויף אהבת ישראל דארף מען האבן מסירות נפש, אין הערה פינף און זעכציק, דער אלטער רבי פלעגט רופן דעם בעל שם טוב זיידע אין זיין גייסטיגן זין, ער געווען זיין זיידע, דער מגיד איז געווען דער טאטע, און דער זיידע איז געווען דער בעל שם טוב. אין אן אריכות'דיגן נגלה פלפול רעדט דער רבי מיט זיין ברודער דעם מהריל, דער מהריל האט געהייסן הרב הקדוש רבי יודא לייב פון יאנאוויטש, ער האט ארויסגעגעבן א ספר וואס הייסט שארית יהודא, אויב דו ווילסט זען וועגן אים איז אין התמים חלק א' עמוד ל"א שטייט באשריבן וועגן דעם מהרי"ל אין אריכות'דיגן נגלה פלפול האט דער רבי מיט זיין ברודער מהרי"ל רעדט דער רבי מיט זיין ברודער מהרי"ל שמחת תורה ביי דער סעודה די תקנה וואס דער בעל ההודאה פון די ארבעה צריכים להודות דארף מאכן אויב ער האט נישט געמאכט די סעודת הודאה בזמנו ווען מיט א אויב האט נישט געמאכט בזמנו גלייך נאך וואס ער איז אויסגעלייזט געווארן צו ער דארף עס מאכן צו נישט. די אלע רייד האבן די חסידים המקורבים ארויסגעדרונגען אז פון דעם האבן זיי זיך געלערנט אז דעם אנקומענדיגן י"ט כסלו וועט זיין גרויסע נייעס און זיכער וועט דער רבי הייסן מאכן א סעודת הודאה און וועט אוודאי אליין זיין ביי דער סעודה. אנהייב כסלו האבן מיר יונגעלייט פון האמלע, דאס דערציילט רבי אייזל האמלער, אנהייב כסלו האבן מיר די יונגעלייט פון די שטאט האמלע און באברויסק און די ארומיגע שטעטלעך צוזאמענגעשטעלט א סומע אויף א פור צו קענען צו קענען נעמען א פארד א פערד און וואגן און פארן צום אלטן רעבן אויך האט מען געקויפט א טוץ וואליקעס איך ווייס נישט וואס דאס מיינט א טוץ וואליקעס און מיר האבן זיך געלאזן אין וועג צו פוס נאר צוביסלעך אפרוען ביי עזריאל'ן אויפן שליטן מ'האט זיך אפגערוט אביסל אויף דעם וואגן וואס ס'גייט אויף די אויף די שניי ווייזט אויס אין וועג בכלל, בפרט אין ראגאטשאוו, ביכאוו און שקלאוו זענען צוגעקומען מענטשן וואס האבן געדונגען נאך צוויי פערד מיט וואגן, האבן מיר שוין געקומען פון האמלע, באברויסק און ארומיגע שטעטלעך, און יעצט אויכעט האט זיך עס צוזאמענגענומען מיט ראגאטשאוו און ביכאוו און שקלאוו. אכט מניינים זענען מיר געקומען דאנערשטאג פרשת וישלח אין ליאדי, אַכט מנינים זענען אָנגעקומען אין ליאַדי צו דעם אַלטן רעבן דאָנערשטיק פּרשת וישלח. דער שבת וישלח איז געווען איינער פון די גאָר פרייליכע שבתים וואָס חסידים האָבן ווען וואָס געהאַט. דריי מאָל האָט דער רבי געזאָגט מאמרי חסידות. אין משך פון יענעם שבת האָט ער געזאָגט דריי מאָל חסידות. דעם ערשטן מאמר האט דער רבי געזאגט אין קליינעם הויף בית מדרש, עס איז געווען פרייטאג נאך מנחה פאר קבלת שבת, און וואס איז געווען דער מאמר? דער מאמר וואס וישלח יעקב מלאכים וואס איז געדרוקט אין תורה אור, דאס האט דער אלטער רבי געזאגט דעם שבת פרשת וישלח פאר קבלת שבת, די פסקה וישובו המלאכים און די פסקה ויאמר יעקב איז דאס אלץ איין מאמר. דעם צווייטן מאמר האט דער רבי געזאגט אין קליינעם הויף בית מדרש שבת גאנץ פרי, ס'איז נאך געווען א צוויי שעה צו טאג, ס'איז נאך געווען פארטאגס, ס'איז נאך געווען נאכט, דער רבי האט אנגעהויבן די מאמר מיטן פסוק ויאמר יהושע וגומר בעבר הנהר, אין תורה אור הויבט זיך אן דער מאמר ויקם בלילה. דעם דריטן מאמר האט דער רבי געזאגט אין קליינעם הויף בית מדרש שבת נאך מנחה דעם מאמר האט דער רבי אנגעהויבן מיטן פסוק ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו די אלע זאכן וואס שטייט אין פרשת וישלח די אלע דריי מאמרים די אלע דריי מאמרים האבן די זיצער די זיצער מיינט די חוזרים און מיר אורחים פיל מאל איבערגעחזרט יעדער פון די חוזרי המאמרים האט געהיט צו נאכזאגן ריכטיג פונקט די דברי הרב אזוי ווי דער אלטער רבי האט עס געזאגט. זונטיק און מאנטיק האבן אנגעהויבן שטראמען קיין ליאדי מענטשן פון נאנט און פון ווייט, און ער רעכנט אויס די שטעט פון וואנעט מען איז געקומען, הערט זיך איין, פון באיעוו, פון טאטארסק,

דינסטיג י"ט כסלו, דאס איז געווען זונטאג פרשת וישב, זונטאג און מאנטאג אנגעקומען אסאך מענטשן, דינסטאג איז אויסגעקומען י"ט כסלו, האט דער עולם געדאווענט אין גרויסן הויף בית מדרש, און אין קליינעם הויף בית מדרש, און אין די שטאטישע בתי מדרשים, אומעטום איז געווען געפאקט מיט מענטשן, נישט געווען גענוג קיין פלאץ, האט מען געדאווענט אין אלע ערטער. די ליאדיער איינוואוינער, די מענטשן וואס האבן געוואוינט אין ליאדי, האבן מכריז געווען אז אלע אורחים וועלן זיין געשפייזט די וואך ביז איבער דעם קומענדיגן שבת אן קיין געצאלט, מען דארף גארנישט באצאלן, זיי וועלן קריגן עסן פון ליאדי. און אזוי איז טאקע געווען, די ליאדיער אידישע איינוואוינער האבן דאן באוויזן די אידישע אייגנשאפט, די מידה טובה פון הכנסת אורחים מיט דער גרעסטער אהבת ישראל חיבה. עס איז אויך וויכטיג צו באמערקן אז אויך די נישט אידישע באפעלקערונג אין ליאדי האבן גענומען א געוויסן אנטייל אין דער הכנסת אורחים, געוואלדיג, אפילו די גויים, פיל צענדליקע ליאדיער נישט אידישע איינוואוינער האבן אפגעליידיגט זייערע הייזער פאר די אורחים וואס האבן נישט געהאט קיין פלאץ צו שלאפן אין די אידישע הייזער, זיי האבן אויסגעליידיגט זייערע צימערן און געגעבן די חסידים צו שטיין ביי זיי אין די דירות, א באזונדערע הכנסת אורחים האט ארויסגעוויזן דער שר ליובאמירסקי'ס גיטער פארוואלטער, דער וואס איז געווען אונטער, ער איז געווען זיין סגן פון ליובאמירסקי, ער איז געווען א אוהב ישראל וואס האט געהייסן יאן טשעמערינסקי, וואס האט געלאזט וויסן דער אידישע קהילה אין ליאדי אז פון דעם שר ליובאמירסקי'ס הויף וועט יעדן טאג צוגעשיקט ווערן פֿינף און זיבעציק פוד קארענע מעל אויף באקן ברויט, פֿינף און זיבעציק פונט אדער פֿינף און זיבעציק קילא מעל פון פון פון תירס, פון קארן אויף צו באקן ברויט, און יעדן טאג וועט מען געבן דריי בהמות מיט א צאל קעלבער צו קוילן אויף כשר, און א געוויסע צאל שליטנס מיט היי מ'עט געבן היי און האבער וואס איז נויטיג פאר די אנגעקומענע פורן מ'עט געבן זיבעציק קילא פון תירס מעל צו מאכן ברויט מ'עט געבן דריי בהמות מ'עט געבן א צאל קעלבער צו שעכטן כשר און ס'זאל זיין דאס און מ'עט געבן אויכעט וועגענער מיט שטרוי זאל זיין פאר די פערדן מיט די וואס האבן געברענגט די אלע מענטשן פון די אלע שטעט וואס מ'האט אויסגערעכנט פריער קיין ליאדי מורא'דיג. מען האט מכריז געווען אז נאכן זמן פון מנחה גדולה דינסטאג י"ט כסלו זאל זיך דער עולם פארזאמלען אינעם גרויסן הויף פון בית המדרש וואו דער רבי וועט קומען און זאגן א מאמר חסידות דער גרויסער הויף בית מדרש און דער זומער שאלאש איז געווען איבערגעפילט מיט מענטשן און מיט און אינמיטן גרויסן בית מדרש איז געשטאנען די גרויסע בימה מיט א גרויסן טיש אויף דער בימה א חסיד רבי שמואל אלי' דער הייזעריקער, איך ווייס נישט וואס איז א הייזעריקע קול האט מען גערופן רבי שמואל אלי' דער הייזעריקער, דער גוט באוואוסטער מיט זיין שטארקן לייבן שטימע, דא שטייט אז רבי אלי' דער הייזעריקער, גלייך אויף דעם שטייט דער גוט באוואוסטער מיט זיין שטארקן לייבן שטימע, האט מכריז געווען אז באלד קומט דער רבי, אלע זאלן זיין שטיל, און רבי שמואל אלי'ס א שא האבן זיך אונטערגעגראבן די פיס, אונטערגעבראכן די פיס, ווען ער האט א געשריי געטאן מיט זיין לייבן שטימע אז ס'זאל ווערן שטיל דער רבי קומט, איז אלע ביי זיי די פיס אונטערגעבראכן געווארן, ס'איז געווארן שטיל, אז ער האט נאר געשריגן שא. באלד האבן זיך באוויזן א גרופע יונגעלייט ברייט פלייציגע מיט הענט און פיס, און ווי צוויי שנירעלעך האבן זיי זיך אריינגעדרונגען אין דעם פול געפאקטן גרויסן אויב בית מדרש, זיי זענען אריינגעגיין און זענען אריינגעקומען אין בית מדרש, אריינגעדרונגען אין דעם פול געפאקטן גרויסן אויב בית מדרש, און אין אפאר מינוט איז אנטשטאנען א ברייטע וועג פון דער ערשטער טיר ביז דער בימה, ס'האט געווען פארשטאפט די גאנצע שול, איך האב געברענגט א גאנצע גרופע אינגעלייט וואס זענען געווען זייער געזונטע חברה מיט ברייטע פלייצעס און זענען געגיין אזוי ווי פון ביידע זייטן און זיי האבן גערוקט די מענטשן צו די זייטן ביז ס'איז געווארן א שביל פאר דעם אלטן רעבן פון דעם טיר ביז די בימה דאס האבן זיי געמאכט א ברייטע באקוועמע וועג פאר דעם רעבן מיט די קינדער פון דעם רעבן און די ברידער פון דעם רעבן ווען דער רעבע האט זיך באוויזן אין אריינגאנג איז אויף אונז געפאלן ר' אייזל האמלער דערציילט א אינערליכע הדרת הכבוד'דיגע מורא ופחד, אין דעם האבן מיר דערהערט דעם רעבינ'ס שטימע זינגענדיג די באוואוסטע תנועה מיט די ווערטער צאינה וראינה, דער רבי איז אריינגעקומען בהדר יופי און ס'איז געווארן א ממש א פחד איום ונורא אויף דעם גאנצן עולם, און דער אלטער רבי איז געגאנגען אזוי ווי אין דעם שביל וואס מ'האט אים געמאכט און האט געזונגען דעם באוואוסטע תנועה וואס דער אלטער רבי האט, צאינה וראינה בנות ציון. דער רבי איז געגאנגען אין דער באגלייטונג פון רעכטער זייט איז געגאנגען כבוד קדושת אחיו מהריל, ווי דערמאנט פריערט אז דאס איז געווען דער ברודער רבי יודא רבי יודא לייב פון יאנאוויטש, און כבוד קדושת אחיו ר' מרדכי איז געגיין פון זיין לינקע זייט. דער ר' מרדכי איז געווען א רב אין ארשע, זיין פאמיליע נאמען איז געווען פויזנער, דעם רבינ'ס אלטער רבינ'ס ברודער ר' מרדכי האט געהייסן ר' מרדכי פויזנער, ער איז נפטר געווארן י א אדר תקפ ג, און מנוחתו כבוד ער איז באערדיגט אין די שטאט קאפוסט. אין דער צווייטער שורה, אונטער דעם אַלטן רעבן, איז דער אַלטער רבי געגיין מיט איין ברודער פֿון דער רעכטער זײַט און איין ברודער פֿון דער לינקער זײַט. אין דער צווייטער שורה זײַנען געגאַנגען כּבֿוד קדושת אָחיו הרבֿ משה, וואָס ער איז געווען אַ רבֿ אין דער שטאָט באַיעוו און ליפּעלי און אין רודנע. מיט און ער געגאנגען מיט די צוויי זקנים הידועים שטייט נישט ווער דאס איז געווען ר' משה דער ברודער געגיין אין מיטן און פון ביידע זייטן זענען געגיין די צוויי זקנים אין דער דריטער שורה זענען געגאנגען כבוד קדושת בניו דער רבי דער מיטעלער רבי און כבוד קדושת ר' חיים אברהם דאס איז דער עלטערער ברודער עלטערער זון פון דעם אלטן רבין ער איז נפטר געווארן דעם יאר תר ח און ער איז באערדיגט אין די שטאט ליבאוויטש פון דער רעכטער זייט איז געווען כבוד קדושת הרב משה, דאס איז געווען דער יונגסטער זון פון דעם אלטן רבין. איז געווען די ערשטע שורה דער אלטער רבי מיט די צוויי ברידער, צווייטע שורה איז געווען רבי משה דער ברודער מיט די צוויי זקנים הידועים, די דריטע שורה זענען געווען די דריי זין, דער מיטעלער רבי, רבי חיים אברהם און דער רבי משה. פון דער לינקער זייט איז געגאנגען רבי משה, און דער רבי, דער צמח צדק, איז געגאנגען דער לעצטער, אונטער דעם איז געווען פיר שורות, שורה פון דעם אלטן רבין, שורה פון דעם מיט די צוויי ברידער, צווייטע שורה איין ברודער מיט די צוויי זקנים, די דריטע שורה איז געווען די דריי זין:, דער מיטעלער רבי רבי חיים אברהם און רבי משה, די פערדע שורה איז געווען דער צמח צדק. וועלן מירצעשעם ממשיך זיין די קומענדיגע וואך אין דעם סיפור וואס איז געווען דארטן די ערשטע חגיגה ווי דער קאפ פון די מעשה האט זיך אנגעהויבן מיט אנגעבן פריער די ערשטע י"ט כסלו פייערונג.